זאגט די משנה, כהן גדול לא ישא אלמנה, א כהן גדול טאר נישט נעמען קיין אלמנה, שטייט עס אין דער תורה אלמנה לא יקח, וואס איז דער חידוש פון דער משנה? בין אלמנה מן האירוסין, סיי זי איז געווארן אן אלמנה מן האירוסין, דער מאן האט איר נאר געהאט מקדש געווען, ס'איז נישט געוועזן קיין חופה, קיין ביאה, בין אלמנה מן הנשואין, אלמנה מן האירוסין האט דעם זעלבן דין ווי אלמנה מן הנשואין. ולא ישא את הבוגרת, א כהן גדול טאר נישט נעמען קיין בוגרת, ר' אלעזר ור' שמעון מכשירין בבוגרת, זיי זאגן ער מעג יא נעמען א כהן גדול א בוגרת, ולא ישא את מוכת עץ, מוכת עץ ווערט אנגערופן אז ביי אותו מקום איז געווארן א קלאפ און ס'איז פארלוירן דורך דעם די בתולים, איז זאגן מיר טאר עס דער כהן גדול אויכעט נישט נעמען, רשי,

תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט אלמנה לא יקח, בין אלמנה מן האירוסין, סיי זי איז א אלמנה נאר וואס דער פריערדיגער מאן האט איר נאר געהאט מקדש געווען, בין אלמנה מן הנשואין, סיי זי איז אלמנה מן הנשואין ווי שטייט אין דער משנה, פרעגט די גמרא, פשיטא, אין דער תורה שטייט אלמנה, מיינט מען דאך וועלכע ס'ווערט אנגערופן אלמנה, אלמנה מן האירוסין קען מען אויך נישט נעמען. זאגט די גמרא עס איז נישט קיין פשיטא מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען לילף אלמנה אלמנה מתמר, ביי תמר'ן שטייט דערמאנט שבי אלמנה, און תמר איז דאך געווען אן אלמנה מן הנשואין, וואלט איך געוואלט מיינען אז מה להלן מן הנשואין, אזוי ווי דארטן איז עס מן הנשואין, אף כאן מן הנשואין, אלמנה ווערט זי נאר אנגערופן מן הנשואין. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז מן האירוסין, הייסט זי אויך אן אלמנה, אז דאס וואס שטייט אין די תורה ביי א כהן גדול אלמנה לא יקח, מיינט מען מן האירוסין אויכעט. פרעגט די גמרא, ואימא הכי נמי, אפשר איז טאקע אזוי? זאל איך טאקע אפלערנען פון תמר'ן אז וועלכע עס ווערט אנגערופן אלמנה נאר מן הנשואין? ענטפערט די גמרא, דומיא דגרושה, עס ווערט דארט אויך דערמאנט אז ער קען נישט נעמען קיין גרושה, מה גרושה בין מן הנשואין בין מן האירוסין, ביי גרושה איז האב איך דאך נישט צו מאכן עפעס א לימוד א גזירה שווה צו זאגן אז דווקא גרושה מיינט מען מן הנשואין, נאר א גרושה איז דאך סיי מן הנשואין בין מן האירוסין, אף אלמנה די זעלבע זאך אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין, ווייל איך גלייך צו אלמנה צו גרושה, די תורה זאגט דאך אין פסוק ווערט דערמאנט אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו, אז די תורה האט געשריבן צוזאמען אלמנה מיט גרושה, טו איך צוגלייכן איינס צום אנדערן. אין דער משנה האט מען געלערנט ולא ישא את הבוגרת, א כהן גדול טאר נישט נעמען א בוגרת. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק ביי דעם כהן גדול, והוא אשה בבתוליה יקח, פרט לבוגרת שכלו לה בתוליה, א בוגרת האט נישט די גאנצע בתולים, טאר ער איר נישט נעמען, דברי רב מאיר, אזוי לערנט רב מאיר, רב אלעזר און רב שמעון מכשירים בבוגרת, רב אלעזר און רב שמעון זענען מכשיר ביי א בוגרת, האבן דאך דאס געהאט אויך אין דער משנה, סתם משנה איז רב מאיר און נאכער שטייט אז רב אלעזר און רב שמעון קריגן. פרעגט די גמרא במאי קא מיפלגי אין וועלכע סברה קריגן זיי זיך? פארוואס האלט ר' מאיר א כהן גדול טאר נישט נעמען א בוגרת און ר' אלעזר און ר' שמעון זענען מתיר? ענטפערט די גמרא, דאס איז א בתולה האט אלע בתולים, א בוגרת האט שוין פארלוירן א טייל פון די בתולים, איז ר' מאיר סבר ר' מאיר האלט בתולה, ווען ס'זאל מען נאר שטיין אין דער תורה דאס ווארט בתולה, והוא אשה בתולה יקח, איז ס'ווארט בתולה אפילו מקצת בתולים משמע וואלט געווען אויסגעוויזן אפילו מקצת בתולים, וואלט איך דעמאלט געזאגט אז א בוגרת איז גוט. שטייט אבער בתוליה עד דאיכא כל הבתולים, דאס קומט מיר זאגן וואס די תורה האט משנה געווען פון לשון עד דאיכא כל בתולים, ווייל אויב כ'זאל זאגן מקצת איז גוט, האט געדארפן שטיין בתולה. אויב מ'רעדט דאך דער פסוק וואס שטייט נאר והוא אשה בבתוליה יקח. יא אבער דא האב איך דאך אויף עכט איין ארט א ריבוי. איך זיך גענוג איין ארט האב איך א ריבוי. יעצט בבתוליה שטייט די בי"ת זאגן מיר בכדרכה אין, אויב ס'איז געווארן נבעל כדרכה. דעמאלט ווערט זי גע'פסל'ט צום כהן גדול, שלא כדרכה לא, ווייל איך טייטש דאס ווארט בבתוליה דווקא במקום בתולים. קומט אויס אז רבי מאיר טוט אסר'ן בוגרת, און שלא כדרכה זאגט ער הייסט נישט קיין בעולה. יעצט, ורב אלעזר ורב שמעון סברי, רב אלעזר און רב שמעון לערנען, ס'זאל נאר געווען שטיין בתולה איז בתולה שלימה משמע זיי זאגן אז בתולה ווייזט אויס שלימה איז ווען זאל נאר שטיין דאס ווארט בתולה וואלט איך געזאגט אז א בוגרת איז נישט גוט בתוליה גייט מען זאגן די בתוליה אנדערש ווי בתולה מיינט ואפילו מקצת בתולה אפילו מקצת איז אויכעט

לויט ר' מאיר'ן האב איך געזאגט אז פון דעם בבתוליה גיי איך זאגן אז שלא כדרכה הייסט זי נישט קיין בעולה, הייסט זי נאך אויך א בתולה, און און לויט אים און לויט ר' אלעזר און ר' שמעון זאגן מיר אז שלא כדרכה און פון דעם זעלבע ב' טוה איך מרבה זיין צו זאגן אז שלא כדרכה טויג נישט, וואס איז די סברא פון דער זאך? נאר נאכדעם ווי ר' מאיר האט געזאגט אז א בוגרת איז אויך נישט גוט, און אויב איך האלט א בוגרת איז נישט גוט, איז דא א כל שכן צו זאגן א בעולה שלא כדרכה, זאל אוואדע און אוואדע נישט גוט זיין, אויב אזוי וואזשע קומט מען צו זאגן די ב'? וואס קומט מען צו זאגן די בבתוליה? מוז איך זאגן אז גייט מען מתיר זיין שלא כדרכו? ווי איז אבער לויט רב אלעזר'ן מיט רב שמעונ'ן וואס זיי האלטן אז ס'איז גוט א בוגרת אויכעט, אויב א בוגרת איז גוט, דארף איך, קען איך שוין זאגן אז די בבתוליה גייט מיר זאגן אז שלא כדרכה הייסט זי א בעולה, דעמאלטס איז נישט גוט, קומט אויס אין איין זאך איז ר' מאיר מחמיר, ר' מאיר איז מחמיר ביי א בוגרת. און ביי שלא כדרכה איז ער מיקל, און רב אלעזר און רב שמעון איז פארקערט אז ביי בוגרת זענען זיי מיקל און ביי נבעלה שלא כדרכה זענען זיי מחמיר. רש"י. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן נבעלה שלא כדרכה, א בתולה וואס איז געווארן נבעל שלא כדרכה פסולה לכהונה. איז זי פסול צו א כהן גדול, א כהן גדול דארף דאך נעמען א בתולה, און זי הייסט נישט קיין בתולה, ווי איז אבער א הדיוט צו א כהן הדיוט, איז עס דאך מותר אפילו נבעלה כדרכה, ווייל פנוי הבא על הפנויה, און נאר דא איין מאן דאמר וואס ער זאגט אז ס'ווערט א זונה. מתיב רבא, האט רבא געפרעגט א קשיא אויף דעם דין פון רב, שטייט אין פסוק ולו תהיה לאשה, אויב איינער האט געצווינגען, האט מאנס געווען, א אידישע טאכטער, א נערה, זאגט דער פסוק, ולו תהיה לאישה, ער מוז זי נעמען פאר א פרוי, לא יוכל שלחה כל ימיו. זאגן מיר, ולו תהיה לאישה, דווקא אויב אזעלכע וואס איז ראויה צו אים. באישה ראויה לו, אויב ס'איז אזוין פרוי וואס איז ראויה צו אים וואס ער מעג מיט איר וואוינען, פרט לאלמנה לכהן גדול, אויב זי איז געוועזן אן אלמנה און דער כהן גדול האט איר מאנס געווען, אדער גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, איז דעמאלט זאגן מיר איז נישט דא קיין חיוב ער זאל איר נעמען, ביי וואס דארף זיך דא רעדן אז ס'איז געוועזן זיכער מן האירוסין, ווייל לויט דער דין וואס מאנס דארף באצאלן קנס און דער דין ולו תהיה לאישה, דאס רעדט זיך דאך דווקא ביי א בתולה, מוז איך טייטשן אז ס'איז געוועזן אן אלמנה מן האירוסין, גרושה וחלוצה מן האירוסין. איז יעצט לאמער זען. היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך דא? מיט וועלכן אופן האט ער דער כהן גדול מאנס געווען? אילימא וועסטו וועלן זאגן בכדרכה, ער איז געקומען אויף איר דער כהן גדול כדרכה, מאי איריא משום אלמנה, פארוואס זאגט ער ער קען איר נישט נעמען ווייל זי איז געוועזן פריער אן אלמנה, תיפוק ליה משום דהויא לה בעולה, איז דאך אויב ער איז געקומען אויף איר כדרכה, און ער האט דאך איר נישט יעצט מקדש געווען, קען ער דאך איר צוליב דעם נישט נעמען, ווייל ווייטער שטייט אנוסת עצמו און מפותת עצמו, קען ער נישט נעמען. אלא לאו, דארף איך לערנען שלא כדרכה, ער האט איר מאנס געווען שלא כדרכה. משום אלמנה אין, דער איסור איז נאר ווייל זי איז אלמנה געווען, משום בעולה לא, אזוי שטייט דאך דא, ווען קען ער איר נישט נעמען, ווייל זי איז געווען דעמאלט אן אלמנה, אבער אויב זאל נישט זיין קיין אלמנה וואלט נישט געוועזן דער איסור פון בעולת עצמו, זעה איך דאך פון דעם אויך אז שלא כדרכה הייסט זי נישט קיין בעולה, איז דאך א קשיא אויף רב'ן וואס רב האט געזאגט נבעלה שלא כדרכה הייסט זי א בעולה און זי איז פסול צום כהן גדול. ענטפערט די גמרא, הא מני רב מאיר היא דאס גייט ווי רב מאיר. וואס האלט רב מאיר ביי אונז אין דער משנה? אז דער בבתוליה גייט מען זאגן דווקא במקום בתולים, ווי איז אבער שלא כדרכה איז ער מותר צום כהן גדול, איז אויב דער כהן גדול האט איר מאנס געווען שלא כדרכה, וואלט נישט געווען קיין איסור אויף אים, וואלט זי געווען מותר, ווייל לויט ר' מאיר'ן הייסט עס דאך נישט קיין בעולה, דעריבער דארף מען שטיין אין דער ברייתא, פארוואס איז זי נישט ראוי צו אים, ווייל זי איז אן אלמנה. ורב דאמר כרב אלעזר, רב האלט ווי רב אלעזר, וואס מיר האבן דאך פריער געזאגט אז רב אלעזר לערנט אפ פון דעם בבתוליה, לערנט ער אפ אז שלא כדרכה איז אסור, און אויב איז שלא כדרכה איז אסור, פארוואס איז אסור? ווייל זי הייסט א בעולה. פרעגט די גמרא, אי כרב אלעזר, אויב דו זאגסט רב האלט ווי רב אלעזר, מאי איריא משום בעולה, פארוואס זאגט רב דעם דין

איז זי אסור אפילו לכהן הדיוט אויך, פארוואס? איי זי איז דאך געווען א פנויה, דאמר רב אלעזר, רב אלעזר זאגט, פנוי הפ הבא על הפנויה שלא לשם אישות, עשאה זונה, איך ווייס נישט פארוואס ער דערמאנט דאס ווארט פנוי, וואס איז די חילוק? די חידוש, זי איז א פנויה, עשאה זונה, ממילא איז אויב אזוי, און וואס האט רב פריער געזאגט אז נבעלה שלא כדרכה פסולה לכהונה, זאגט ער דעם טעם משום פסולה לכהונה זי איז פסול צו א כהן גדול אלס בעולה, זי דארף דאך זיין פסול אלס זונה, פסול צו יעדן איינעם. קען דאך נישט אנדערש אזוי אין גלוי זיין אויף אים. תוספות זאגט שוין ווייטער פארוואס ער כאפט אן פנוי הבא על הפנויה. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, כגון שנבעלה לבהמה, דער דין וואס רב האט פריער געזאגט, נבעלה שלא כדרכה, פסולה לכהונה זי איז נאר פסול צו א כהן גדול, אבער צו א כהן הדיוט ווייזט אויס איז זי מותר, מיינט מען נבעלה לבהמה, דהתם, דארטן משום בעולה איכא, דארט איז דא אלס בעולה איז פארהאנען, משום זונה ליכא, וועגן דער איסור זונה איז נישט דא, ווייל דער רינג אין זנות איז נישט פארהאנען ביי א בהמה. אמר ליה אביי. האט אביי געזאגט צו רב יוסף מה נפשך, אי בעולה הוה, אויב דו זאגסט זי ווערט אנגערופן בעולה, הייסט דאס אז איך רוף אן די ביאה א ביאה, זונה נמי הוה, דארף זי דאך הייסן א זונה אויך, דארף זי זיין אסור אפילו צו א כהן הדיוט, ואי זונה לא הוה, אז דו זאגסט זי איז נישט קיין זונה עס הייסט נישט קיין ביאה, בעולה נמי לא הוה, דארף זי נישט הייסן אנגערופן קיין בעולה. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן אזוי מידי דהוה אמוכת עץ שלא כדרכה דאס וואס רב האט געזאגט נבעלה שלא כדרכה איז די דין פסולה לכהונה צו כהן גדול ס'רעדט זיך נבעלה לבהמה קיין ביאה איז דאס נישט נאר וואס דען ס'האט דעם זעלבן דין ווי מוכת עץ וואס איז די טייטש וועגן וועלכע מוכת עץ? מוכת עץ שלא כדרכה, ווייל רב רעדט דאך אין אזא פאל נבעלה שלא כדרכה, אין אמת'ן אז איך זאג ס'איז נישט קיין זונה איז דאך דאס די ביאה נישט קיין ביאה, נאר ס'האט דעם דין ווי מוכת עץ. אם כן, אויב אזוי אז דו וועסט זאגן אז דער טעם איז וועגן מוכת עץ, און אפילו מוכת עץ שלא כדרכה, נישט באותו מקום, נאר די אנדערע זייט איז ער אויך גע'אסר'ט, אין לך אישה שכשרה לכהונה, רש"י שטעלט צו דא נאך א ווארט, אין לך אישה שכשרה לכהונה גדולה, איז נישטא קיין שום אישה זאל זיין כשר פאר כהן גדול, שלא נעשית מוכת עץ, זאל נישט ווערן א מוכת עץ שלא כדרכה, על ידי צרור, ווי דער סדר איז דאך אמאל געוועזן אז מ'האט זיך מקנח געווען אין בית הכסא נישט מיט קיין פאפיר, ווייל ווען ס'איז געוועזן כישוף איז אז אז מ'איז זיך מקנח מיט אזיין זאך וואס אור שולטת בו, וואס פייער קען עס פארברענען, איז עס קשה לכשפים, איז מען זיך מקנח מיט א צרור און מיט מיט א שטיינדל איז זי דאך געווארן ווי מ'זאגט א מוכת עץ שלא כדרכה, איז דאך קומט דאך אויס פון דעם אז מוכת עץ שלא כדרכה ארט מען נישט, פאלט דאך שוין אראפ דער פריערדיגע תירוץ וואס דו האסט פריער געזאגט אז ס'רעדט זיך נבעלה לבהמה שלא כדרכה און דאס האט דעם דין ווי א מוכת עץ. אלא אמר רבי זירא, האט רבי זירא געזאגט, עס קען זיין א מציאות אז בעולה. זאל זי הייסן, און קיין זונה זאל זי נישט זיין, ווי אזוי? בממאנת א פרוי, זי איז געווען א קטנה, און זי האט נישט געהאט קיין טאטן, האבן איר מקדש געווען די ברידער צו די מאמע, אירע קידושין זענען קידושין נאר דרבנן. און אויב זי וויל נישט וואוינען מיט דעם מאן איז זי ממאן, איז דער מאן איז געקומען אויף איר שלא כדרכו, און נאכער האט זי ממאן געווען, קיין פסול זנות איז דא נישט פארהאנען, ווייל דעמאלטס איז דאך געווען זיין פרוי, און ביי ממאנת איז דאך אויך נישט שייך קיין גירושין צי קיין אלמנות, איז דעמאלט זאגט רב דעם דין אז איז נבעלה שלא כדרכו, אין אזאן פאל וואס איז געוועזן נאר די די שלא כדרכו נישט געווען קיין איסור'דיגע ווייל ס'איז דאך געוועזן א קטנה דאך פסולה לכהונה כאטש ווי מ'זאגט ס'איז נישט דא דער איסור זונה אבער ס'איז דא דער איסור בעולה. אמר רב שימי בר חייא, האט רב שימי בר חייא געזאגט, נבעלה לבהמה כשרה לכהונה, א נבעלה לבהמה איז א כשרה לכהונה, איז מען רעדט דא כדרכו, פארוואס א מוק אויב כדרכו האט זי דעם דין ווי א מוכת עץ, און דער וועלכער לערנט אז מוכת עץ איז כשר, איז זי אויך כשר.

אבער דארט וואו ס'איז נישטא קיין עדות, כשרה לכהונה, זי כשר לכהונה, כי אתא רב דימי אמר, רב דימי איז געקומען און האט ער געזאגט, מעשה בריבה אחת איז געווען א מעשה מיט א מיידל בהיתלו אין דער שטאט היתלו, שהיתה מכבדת את הבית, זי האט אויסגעקערט דער הויז, ורבעה כלב כופרי מאחריה, און ס'האט איר מרביע געווען, געקומען אויף איר א כלב כופרי, דאס ווערט אנגערופן די גרויסע כלבים וואס די פענגער פון חיות טוען עס נוצן, והכשירה רבי לכהונה, האט איר רבי מכשיר געווען לכהונה, אמר שמואל האט שמואל געזאגט ולכהן גדול, ס'איז מותר פאר א כהן גדול, ווייל דא האט דאך שוין נישט קיין מוכת עץ איז דאך אויך נישט, ווייל דא איז דאך געווען מאחריה, איז דאך איז שלא כדרכו, איז דאך לויט יעדן איינעם האט מען דאך פריער געלערנט אז מוכת עץ שלא כדרכו איז איז מותר, ווייל אז נישט אין לך אשה שכשרה, אמר ליה פרעגט די גמרא, בימי רבי כהן גדול מי הוה, אין די צייטן פון רבי'ן איז דען געווען א כהן גדול? וואס איז די טייטש ער האט והכשירה רבי לכהונה לכהן גדול, אלא ראויה לכהן גדול, ער האט געזאגט ס'איז ראויה פאר א כהן גדול. פארוואס האט די גמרא פריער נישט געפרעגט אויף רב'ן די זעלבע זאך, וואס רב האט פריער געזאגט נבעלה שלא כדרכה פסולה לכהונה מיינט מען דאך פסולה לכהן גדול, בימי רב איז דען געווען א כהן גדול? נאר אויף רב'ן נישט קיין קשיא, רב זאגט ווי דער דין איז, אבער דא איז דאך עס א מעשה געוועזן, פרעגן מיר ווי קען ער גיין מכשיר זיין? זאגן מיר ער האט געזאגט ראויה לכהונה, אמר ליה רבא

דכתיב שטייט אין פסוק לא תביא אתנן זונה, אז איינער האט געגעבן א מתנה א זונה א שעפסל, צי געגעבן וויין, טאר מען דאס נישט מקריב זיין אויפן מזבח, אתנן די מתנה זונה מ'האט געגעבן די זונה, און מחיר כלב, צוויי מענטשן איינער האט א שעפסל און דער אנדערער האט א כלב, און מ'האט געטוישט איינס אויף דעם אנדערן, טאר מען עס נישט ברענגען פאר קיין קרבן. ותנן, מיר האבן געלערנט אתנן כלב, אין פסוק שטייט מען האט אויסגעביטן דעם כלב, אויף א טלה טאר מען נישט, מחיר איז די טייטש אויסגעביטן, ווי וועט זיין אתנן כלב, ער האט געזאגט צו א זונה נא דיר די טלה, און מיין כלב וועט אויף דיר, און עס וועט נבעל ווערן צו מיין כלב. ומחיר זונה, ער האט געהאט א שפחה וואס איז געווען א זונה, און ער האט איר אויסגעביטן פאר א שה מותר, דאס איז מותר, שנאמר שטייט אין פסוק גם שניהם, שטייט ביידע זאגן מיר שניים ולא ארבעה, צוויי טוט ער אסר'ן אבער נישט פיר. קומט אויס אז ווען איך זע אז אתנן כלב איז מותר, לכאורה זאל זיין אתנן כלב אסור אלץ זנות, איז דאך א סימן אין זנות לבהמה. דאס שניהם, ס'איז דא נאך א דרשה, דאך א מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט אנוסת עצמו, ס'איז געווען א בתולה, און דער כהן גדול האט איר מאנס געווען, ומפותת עצמו, אדער האט ער איבערגערעדט צו טון אן עבירה, לא ישא, טאר ער נישט נעמען, ווייל פריער האט דאך עס נישט געווען לשם קידושין, ואם נשא, אויב ער האט איר גענומען, נשא, אויב ער האט איר גענומען, נשוי, ווי די גמרא וועט אויספירן, מעג ער איר האלטן. אנוסת חברו ומפותת חברו, דאס וואס א צווייטער מענטש האט מאנס געווען, וואס א צווייטער האט איר געמאכט זאל זיין א בעולה, לא ישא טאר ער נישט נעמען, ואם נשא אויב ער האט גענומען, איז זיכער האלטן טאר ער נישט, נאר ס'איז דא א מחלוקת וואס איז די קינד, רבי אליעזר בן יעקב אומר רבי אליעזר בן יעקב זאגט הולד חלל אז די קינד איז חלל פון די כהונה, וחכמים אומרים און די חכמים זאגן הולד כשר. האט מען פריער געלערנט אז אויב ער האט גענומען אנוסת עצמו צי מפותת עצמו אם נשא אויב ער האט גענומען נשוי אמר רב הונא אמר רב ומוציא בגט ער טאר נישט מיט איר וואוינען ער מוז איר גט'ן פרעגט די גמרא ואלא הא דקתני אם נשא נשוי עס שטייט דאך אם נשא נשוי וואס איז די טייטש אז ער זאל איר גט'ן אמר רב אחא בר יעקב, האט רב אחא בר יעקב געזאגט לומר צו זאגן, שאין משלם קנס במפותה, ס'איז דא א חילוק פון אונס ביז מפתה, אז איינער האט מאנס געווען א אידישע טאכטער, זאגט די תורה ולו תהיה לאשה, און ער דארף באצאלן חמישים שקל, דארף ער באצאלן דעם טאטן. ביי מפותה האט איר איבערגערעדט און זי האט מסכים געווען צו טון די עבירה, דעמאלטס איז אזוי, אויב אויב נעמט ער נישט ווייל זי וויל נישט צו א צווייטע סיבה, דעמאלט זאגן מיר אז מען דארף באצאלן חמישים שקל כסף, אבער דעמאלט אויב ווען ער נעמט איר און ביי מפותה דארף מען נישט באצאלן, איז דאס דא אט די טייטש ואם נשא, אויב האט ער גענומען, נשוי, הייסט דאס שוין גענומען, און ס'האט דעם דין ווי א מפותה, וואס ביי מפותה אויב מען נעמט איר דארף מען נישט באצאלן די חמישים שקל, איז אויב אזוי דארף מען דא טייטשן אזוי, אנוסת עצמו מפותת עצמו לא ישא, ואם נשא נשוי דאס גייט נישט ארויף אויף אנוסת עצמו, ואם נשא נשוי ווייל אנוסת עצמו טוט דאך עס גארנישט ניט אויף נאר דאס גייט נאר ארויף אויף מפותת עצמו, וויאזוי האט מען דא געלערנט אז גט'ן מוז ער גט'ן אנוסת עצמו מפותת עצמו מוז ער גט'ן?

האט רב אשי צו אים געזאגט, והא רב ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו, רב און רבי יוחנן האלטן ביידע, בוגרת, אז זי איז שוין עלטער ווי צוועלף און א האלבע יאר, אדער מוכת עץ, לא ישא, טאר ער נישט נעמען א כהן גדול, ואם נשא, און אויב ער האט גענומען, נשוי, מעג ער מיט איר וואוינען. דארטן קען איך דאך נישט טייטשן נשא נשוי לגבי תשלומין נאר אלמא זעען מיר דאך פארוואס מעג ער? סופה להיות בוגרת תחתיו, לכתחילה טאר מען טאקע איר נישט נעמען, אבער אויב ער האט שוין גענומען ווייל ס'איז סיי ווי דאך סופה להיות בוגרת תחתיו, סופה להיות מוכת עץ תחתיו, מען מיינט אז סוף איז דאך סיי ווי אז ער וועט פארלירן די בתולים, דעריבער זאגן מיר אם נשא נשוי. הכא נמי דא אויכעט, זאל איך אויך זאגן די סברה, סופה להיות בעולה תחתיו, און אויב נשא דארף איך זאגן לגמרי נשוי אז ער מעג איר האלטן, ווייל ווער האט איר בועל געווען? ער אליין, און סיי ווי איז דאך סופה להיות בעולה לו. קשיא איז א קשיא אויף דעם וואס רב וואס מען האט פריער רב הונא האט פריער געזאגט ומוציא בגט.